זאגט די גמרא אין מסכת ברכות דף נ"ח עמוד א' אויבן, אמר רבי ירמי' בן אלעזר, נתקללה בבל, בבל איז געשאלטן געווארן, נתקללו שכניה, איז די קללה אויך געווען אויף די שכנים, וויבאלד ס'איז געווען א שטארקע קללה, און רשי ברענגט צו אוי לרשע אוי לשכנו, און דאס איז א המשך וואס מ'האט געהאט געזען נעכטן סוף פון די שיעור, אז בבל איז געשאלטן געווארן, דאס ווייל זיי האבן חרוב געמאכט די בית המקדש, איז געשען, באשעפער האט נקמה גענומען אין זיי, און זענען חרוב געווארן. איז די חרבן פון בבל איז געווען אזוי שטארק, אז ס'איז געווען א שטארקע קללה אויף זיך און די שכנים, קיינער האט נישט געקענט הנאה האבן פון זיי. מה שאין כן נתקללה שומרון, שומרון איז געווען די הויפט שטאט פון עשרת השבטים, איז די באשעפער האט אויך זיי באשטראפט, אבער נתברכו שכניה, די שטראף איז נישט געווען אזוי שטארק אז ס'איז געווארן אינגאנצן פארשאלטן, נאר וואדען די פלאץ וואו זיי האבן געוואוינט,

און די שכנים האבן יא הנאה געהאט פון דעם. ואמר רב המנונא הרואה אוכלוסי ישראל, איינער וואס זעהט א גרויסע ציבור אידן, די גמרא גייט באלד זאגן מען רעדט פון זעקס הונדערט טויזנט אידן, אומר ברוך חכם הרזים, מאכט ער א ברכה חכם הרזים. חכם הרזים איז רשי מסביר, ער ווייסט וואס טוט זיך אין די הארץ פון יעדעם איינעם, און די הסבר שטייט אין די מפרשים, ווייל עס איז דא זעקס הונדערט טויזנט וועגן פון אנדערע מיני מענטשן, איז אז מען זעהט די ציבור אידן, זעקס הונדערט טויזנט אידן, איז דא דא און צווישן די אידן אלע סארטן מיני מענטשן, און דער באשעפער ווייסט יעדע זאך. מה שאין כן עובדי כוכבים, מ'זעהט א ציבור פון גוים, אומר בושה אמכם וגומר. תנו רבנן הרואה אוכלוסי ישראל, איינער וואס זעהט זעקס הונדערט טויזנט אידן, אומר ברוך חכם הרזים, און די ברייתא איז מאריך אין די ברכה, שאין דעתם דומה זה לזה, ואין פרצופיהם דומים זה לזה, ס'איז נישט ענליך נישט די דעת נישט די פרצוף, און דער באשעפער ווייסט יעדע זאך. דערציילט די גמרא בן זומא ראה אוכלוסא על גב מעלה בהר הבית,

און ער האט געמאכט די מלאכת מעמר פון צאמנעמען ודש און געדרעשט וזרה וברר און געמאכט בורר וטחן און האט צומאלן והרקיד און האט געזיפט ולש און געקנעטן ואפה און געבאקן הערשט ואחר כך אכל קומט אויס אדם הראשון האט געדארפט טון גאר אסאך מלאכות ביז ער האט ענדליך געקענט האבן אביסל ברויט ואני האט בן זומא געזאגט משכים איך שטיי אויף אינדערפרי ומוצא כל אלו מתוקנין לפני און אלעס איז גרייט פאר מיר איך האב פערטיגע ברויט אנדערע מענטשן טוען עס פאר מיר. האט ער ווייטער געזאגט, וכמה יגיעות יגע אדם הראשון עד שמצא בגד ללבוש, וויפיל ארבעט האט אדם הראשון געדארפט זיך פלאגן ביז ער האט געקענט האבן א פערטיגע בגד אנצוטון, גזז האט זיך געדארפט אפשניידן פון די שעפעלע, ולבן האט ער געמאכט די מלאכת ליבון, ונפץ וטוה, געוועבט וארג, און הערשט נאכדעם ואחר כך מצא בגד ללבוש, אבער ואני, איך, בן זומא, משכים, איך שטיי אויף ומוצא כל אלה מתוקנים לפני. כל אומות שוקדות ובאות לפתח ביתי, רשי זאגט אז ער איז געווען א עושר און אסאך פעלקער זענען געקומען צו אים, ס'איז דא וואס זענען גורס אומניות, אז יעדער איינער איז געקומען צו אים, ואני משכים ומוצא כל אלו לפני. זאגט די גמרא ווייטער הוא היה אומר, ער האט אויך געזאגט אורח טוב א גוטע גאסט, מהו אומר, וואס זאגט ער, כמה טרחות טרח בעל הבית בשבילי, ער ברענגט ארויס די גוטסקייט וואס די מענטש וואס האט אים אריינגענומען, די מארח, טוט אלץ פאר אים, און ער ברענגט ארויס אלעס וואס ער האט אים אנגעגרייט, כמה בשר הביא לפני, וויפיל פלייש האט ער מיך געברענגט, כמה יין הביא לפני, כמה גלוסקאות, אזעלכע בילקעס הביא לפני, וכל מה שטרח לא טרח אלא בשבילי, ער ברענגט ארויס אלעס גוטס, אבל אורח רע, א שלעכטע אורח, מהו אומר, ער קוקט אז יעדע זאך קוקט ער אויף די שלעכטע חלק שבו, מה טורח טרח בעל הבית זה. פת אחת אכלתי כ'האב געגעסן אביסעלע ברויט, חתיכה אחת אכלתי א שטיקעלע פלייש, כוס אחת שתיתי. כל טורח שטרח, אלעס וואס ער האט אנגעגרייט בעל הבית זה לא טרח אלא בשביל אשתו ובניו. איך האב אויך געגעסן אביסל אין די זייט. איז על אורח טוב מהו אומר, דאס איז מרומז אין די פסוק זכור זאלסט געדענקן כי תשגיא פעלו, זאלסט ארויסלויבן זיינע פעולות, אשר שוררו אנשים, דאס גייט ארויף אויף א גוטע גאסט וואס ער לויבט אויס די גאסט געבער, על אורח רע, אבער א שלעכטע אורח כתיב שטייט אין פסוק לכן יראוהו אנשים, וגומר. און דער פסוק איז ממשיך לא יראה כל חכמי לב. זאגט די גמרא שטייט אין פסוק והאיש בימי שאול זקן בא באנשים. ווער איז דער איש בימי שאול? ואמר רבא ואיתימא רב זביד ואיתימא רב אושעיא זה ישי אבי דוד, דאס גייט ארויף אויף דוד המלך'ס טאטע ישי שיצא באוכלוסא, ער איז געווען א שר אין די מלחמה אויף זעקס הונדערט טויזנט סאלדאטן, ער איז ארויסגעגאנגען מיט זיי ונכנס באוכלוסא, און ער איז צוריק געקומען מיט זעקס הונדערט טויזנט סאלדאטן, כ'מיין אז ס'מיינט צו זאגן אז קיינער איז נישט געשטארבן, ודרש באוכלוסא, און ער האט געדרשנט פאר זעקס הונדערט טויזנט מענטשן, אמר עולא, נקטינן, אונז נעמער אן אין אוכלוסא בבבל, אז ס'איז נישט דא די ברכה פון חכם הרזים אין בבל, תנא, זאגט די ברייתא וואס אונז האבן פריער דערמאנט, אין אוכלוסא פחותה משישים ריבוא, ס'איז נישט דא קיין אוכלוסא ווייניגער ווי זעקס הונדערט טויזנט אידן. תנו רבנן האבן אונז געלערנט אין א ברייתא, הרואה חכמי ישראל, איינער וואס זעט חכמי ישראל, אומר, ברוך שחלק מחכמתו ליראיו, געלויבט איז דער אייבערשטער וואס ער האט געגעבן פון זיין חכמה פאר די אידן, מה שאין כן חכמי עובדי כוכבים, ווען מען זעט די חכמים פון די גוים, און דעמאלטס, אומר ברוך שנתן מחכמתו ליראיו, דער חילוק איז, פון חלק און נתן שטייט אין מפרשים ווייל א איד איז א חלק אלוק ממעל, באשעפער האט געגעבן פאר אים א חלק פון אים, מה שאין כן ביי די גוים גייט עס נישט אן. די זעלבע חילוק קען זיין רואה מלכי ישראל איינער זעט א אידישע קעניג אומר ברוך שחלק מכבודו ליראיו, באשעפער האט מיטגעטיילט פון זיין כבוד פאר די אידן, פאר די אידישע קעניגן, מלכי עובדי כוכבים אומר ברוך שנתן מכבודו לבריותיו אדער ליראיו. אמר רבי יוחנן לעולם ישתדל אדם לרוץ לקראת מלכי ישראל א מענטש זאל כסדר גיין און זיך משתדל זיין צו זעהן מלכי ישראל ולא לקראת מלכי ישראל בלבד אלא אפילו לקראת מלכי עובדי כוכבים אפילו א גוי'אישע קעניג שאם יזכה אויב ער גייט זוכה זיין יבחין גייט ער קענען זעהן די חילוק ווען משיח גייט קומען בין מלכי ישראל למלכי עובדי כוכבים די חילוק וואס גייט זיין די גרויסקייט פון משיח. דערציילט די גמרא א אינטערעסאנטע מעשה רב ששת סגי נהור הוה, רב ששת איז געווען בלינד, רחמנא ליצלן, הוו קאזלי כולי עלמא לקבולי אפי מלכא. די פלאץ ווי ער האט געוואוינט, איינמאל האבן אלע איינוואוינער זענען ארויסגעגאנגען מקבל פנים זיין דעם קעניג, וקם אזל בהדייהו רב ששת, רב ששת איז מיטגעגאנגען צוזאמען מיט זיי, אשכחיה ההוא צדוקי, אויפן וועג האט ער געטראפן דעם צדוקי, וואס ער האט געוואוסט אז רב ששת איז בלינד, און ס'איז א מאדנע זאך, אז ער איז בלינד, וואס גייט ער ארויס מקבל פנים זיין דעם קעניג, ער קען דאך אים סייווי נישט זען. אמר ליה דער צדוקי, וואס האט פארגעהאלטן רב ששת, חצבי לנהרא, די גאנצע כלים טראגט מען ארויס צום טייך, ווייל מען נוצט צו שעפן וואסער מיט דעם, אבער כגני די צובראכענע טעפלעך, לייא, ווי טראגט מען עס? האט ער געזאגט פאר רב ששת, ער האט חוזק געמאכט פון אים, אז דו ביסט אזוי ווי א צובראכענע טעפל, וואס האט מען אז דו גייסט אהין? אמר ליה האט אים רב ששת צוריקגעענטפערט תא חזי קום איך וועל דיר ווייזן דידענא טפי מינך איך ווייס אפילו מער ווי דיך חלף גונדא קמייתא ס'איז אדורכגעגאנגען די ערשטע גרופע פון סאלדאטן כי קא אוושא און זיי האבן געמאכט א גרויסע רעש ווען זיי זענען אדורכגעגאנגען אמר ליה ההוא צדוקי האט דער צדוקי זיך אנגערופן אתא מלכא דער קעניג קומט שוין אמר ליה רב ששת לא קאתי ער קומט נאך נישט און ער איז געווען גערעכט. חלף גונדא תניינא איז דורך געגאנגען די צווייטע גרופע כי קא אוושא און זיי האבן אויך געמאכט א רעש, אמר ליה ההוא צדוקי, השתא קא אתי מלכא, יעצט קומט שוין זיכער די קעניג, אמר ליה רב ששת לא קא אתי מלכא, די קעניג קומט נאך נישט און ער איז ווייטער געווען גערעכט, חלף תליתאי איז דורך געגאנגען די דריטע גרופע כי קא שתקא, זיי זענען געווען שטיל, די צדוקי האט זיך לכאורה גארנישט אנגערופן דא, און ווייל ער האט נישט געטראכט אז די קעניג איז דא ווייל ס'איז געווען אינגאנצן שטיל, אמר ליה רב ששת זאלסטו וויסן ודאי השתא אתי מלכא, יעצט קומט יא די קעניג. אמר ליה ההוא צדוקי מנא לך הא פון ווי ווייסטו טאקע דאס? אמר ליה כ'ווייס עס פון דעם ווייל דמלכותא דארעא כעין מלכותא דרקיעא קומט אויס די מלכות דא פירט זיך אויס אזוי ווי מלכות אויבן אין הימל און ווייל מלכותא דרקיעא זעט מען אין פסוק אז ס'גייט מיט א שטילקייט דארטן ווי די אייבערשטער גייט דורך דכתיב צא ועמדת בהר לפני ה' והנה ה' עובר. און די פסוק איז מסביר, ורוח גדולה וחזק מפרק הרים ומשבר סלעים לפני השם, ס'גייט דורך א געוואלדיגע שטארקע רוח, אבער זאלסטו וויסן לא ברוח השם, נישט אין די רוח, דארטן געפינט זיך די אייבישטער, ואחר הרוח רעש ס'איז דא א גרויסע גערודער, איז לא ברעש השם, ואחר הרעש אש, איז לא באש השם, ואחר האש קול דממה דקה, און דעמאלטס גייט די אייבישטער כביכול דורך, זעט מען אז ס'האט נישט מיט די גרויסע רעש. כי אתא מלכא, ווען דער קעניג איז אנגעקומען, פתח רב ששת וקא מברך ליה, און ער האט אים געבענטשט, אמר ליה ההוא צדוקי, למאן דלא חזית ליה קא מברכת, אים וואס דו זעסט נישט מאכסטו א ברכה? פירט די גמרא אויס ומאי הוי עליה דההוא צדוקי, וואס איז געווען די סוף פון דעם צדוקי? איכא דאמרי חברוהי כחלינהו לעיניה, זיינע חברים האבן אויסגעלעכערט זיינע אויגן, ואיכא דאמרי רב ששת נתן עיניו בו, רב ששת האט געלייגט זיינע אויגן אין אים, ונעשה גל של עצמות, און לויט ביידע גירסאות איז געשען א עונש מיט די אויגן. ציילט די גמרא נאך א אינטערעסאנטע מעשה, און די מעשה איז געווען מיט רב שילה א אנדערע אמורא. רב שילה נגדיה לההוא גברא דבעל מצרית, ס'איז געווען א מענטש וואס האט בועל געווען א גויטע, א מצרישע פרוי, און ער האט אים געגעבן מלקות. אזל איז דער עבריין געגאנגען אכל ביה קורצא בי מלכא, און ער האט אויסגעזאגט פאר די קעניג אמר, און ער האט געזאגט, איכא חד גברא ביהודאי, עס איז דא א אידישע חכם, דקא דיין דינא בלא הרמנא דמלכא, וואס ער ער פסק'נט אן ענקער רשות און ער געבט עונשים דא. שדר עליה פריסתקא, דאס איז א זאך וואס איז נישט געווען ליגעל דעמאלטס, האט דער קעניג געשיקט א הזמנה פאר דער רב שילה זאל קומען צו אים, כי אתא ווען רב שילה איז געקומען, אמרי ליה, האט מען אים פארגעהאלטן, מאי טעמא נגדתיה להאי, פארוואס האסטו געגעבן מלקות פאר יענעם מענטש? אמר להו, האט ער געזאגט, ווייסט וועגן וואס, דבא על חמרתא, ווייל ער האט בועל געווען א אייזל. און דאס איז א זאך וואס אפילו לויט די גוים טאר מען עס נישט טון, און אונז גייען באלד זען אז מען פלעגט געבן מיתה פאר דעם. אמרי ליה האט מען געפרעגט פון ר' שילה אית לך סהדי, דו האסט עדים אויף דאס וואס דו זאגסט יעצט אז ער האט בועל געווען א חמור? אמר להו האט ער זיי געזאגט אין. אתא אליהו איז אנגעקומען אליהו הנביא איז געקומען אדמי ליה כאיניש, ער האט זיך פארשטעלט אזוי ווי א מענטש, און ואסהיד און ער האט מעיד געווען, און ביי די גוי'שע געריכטן זעהט מען אין די גמרא מס' בבא קמא איין עד איז גענוג. אמרי ליה, האבן די געריכט געפרעגט דארטן פון רב שילה, אי הכי אויב אזוי בר קטלא הוא, דארף מען דאך אים הרג'נען. אמר להו האט ער זיי געזאגט,

איך בריך רחמנא, איך לויב דעם אייבערשטן דיהיב מלכותא בארעא כעין מלכותא דרקיעא, אז איך זעה ווי וואסערע שטארקע מלכות ענק האבן און דאס איז אזוי ווי די מלכות אויבן אין הימל, און ויהב לכו שולטנא ורחמי דינא און ער האט ענק געגעבן א א שליטה מיט מיט רחמנות, אמרו האבן זיי געזאגט אויב אזוי חביבא עליה יקרא דמלכותא, איך זעה אז ער האט זייער שטארק ליב די די מלכות, כולי האי זייער שטארק. איז האבן זיי שטארק הנאה געהאט פון אים, האט מען אים גאר באלוינט, יהבו ליה קולפא, האט מען אים געגעבן א שטעקן, אין אנדערע ווערטער מען האט אים געגעבן א כח אז ער מעג שוין טאקע שלאגן פון היינט און ווייטער. אמרו ליה דון דינא, דו קענסט יא מאכן א דין. איז כי הוה נפיק, ווען ער איז געגאנגען אויפן וועג ארויס, איז דער מענטש וואס האט אים אויסגעזאגט, ער האט עס נישט אויסגעהאלטן, אמר ליה ההוא גברא, האט יענער מענטש פארגעהאלטן פאר רב שילה, עביד רחמנא ניסא לשקרי הכי, דער באשעפער מאכט א נס פאר שקר, אזוי ווי עס איז געשען יעצט, אליהו הנביא איז געקומען מעיד זיין אז כ'האב בועל געווען א אייזל, א זאך וואס איז קיינמאל נישט געווען. אמר ליה האט ער אים צוריק געענטפערט, רשע, לאו חמרי איקרו, זענען די גוים נישט אזוי ווי א אייזל, דכתיב אשר בשר חמורים בשרם? איז דער מענטש האט זיך שוין געטראפן נאך א זאך וואס ער קען גיין אויסזאגן רב שילא, אז ער האט אנגערופן אלע פעלקער וואס זענען חמורים. חזי האט רב שילא געזען דקאזיל למימרא להו איז ער געגאנגען אויסזאגן צוריק דארטן פארן קעניג דקרינהו חמרי אז ער האט זיי אנגערופן א חמור. אמר האט רב שילא געזאגט אזוי אויב אזוי קומט אויס ער וויל מיך הרג'נען, האי רודף הוא. און אונז ווייסט מען דאך די תורה אמרה אם בא להרגך השכם להרגו איינער וואס קומט דיך הרג'נען זאלסטו יענעם הרג'נען. אזוי ווי רשי ברענגט אראפ די פסוק. אין פרשת משפטים אם במחתרת ימצא הגנב וואו ס'שטייט אז מ'מעג הרג'נען. אויב אזוי מחייה בקולפא האט ער אים געגעבן א געזונטן קלאפ מיט די שטעקן וואס ער האט באקומען וקטליה און ער האט אים געהארגעט פאר דעם דעם רשע. אמר האט רב שילא געזאגט הואיל ואתעביד לי ניסא בהאי קרא וויבאלד ס'איז מיר געשען א נס יעצט און ווען כ'האב געזאגט די פסוק איז הגם ער האט גענוצט די פסוק פריער צו לויבן דעם אייבערשטן איז ער געגאנגען ער האט ממשיך געווען און ער האט געדרשנ'ט אין דעם פסוק יעדע ווארט האט ער געדרשנט אויף א אנדערע נס וואס עס איז געשען פאר די אידן. דרשינא ליה לאמיך עס דרשענען, ער האט געדרשנט אזוי, לך השם הגדולה, גדולה מיינט זו מעשה בראשית, וואס בריאת שמים איז געווען די ענין פון גדולה, וכן הוא אומר עושה גדולות עד אין חקר. והגבורה זו יציאת מצרים, דארטן האט מען געזען די גבורה פונעם אייבערשטן, שנאמר וירא ישראל את היד הגדולה, וגומר. והתפארת זו חמה ולבנה שעמדו לו ליהושע, ווען יהושע האט מלחמה געהאלטן מיט די פינף פעלקער וואס זענען געקומען מלחמה האלטן מיט גבעון, שנאמר וידם השמש וירח עמד וגומר, והנצח, זו מפלתה של רומי, דאס איז די מפלה פון רוים, וכן הוא אומר, ויז נצחם על בגדי, זעט מען די ענין פון נצח, וההוד איז די מלחמת נחלי ארנון, שנאמר, דאס האט מען שוין געהאט אנפאנג פרק, אין פרשת חוקת שטייט על כן יאמר בספר מלחמת השם את והב בסופה, וואס דארטן האבן די אידן געלויבט דעם אייבערשטן איז הוד די ענין פון הודאה, כי כל בשמים ובארץ, זו מלחמת סיסרא, שנאמר מן השמים נלחמו הכוכבים ממסלותם וגומר, לך השם הממלכה זו מלחמת עמלק, וכן הוא אומר כי יד על כס קה, וואס דאס איז די ענין פון מלכות שמים, והמתנשא זו מלחמת גוג ומגוג וכן הוא אומר הנני אליך גוג, נשיא ראש משך ותובל, שטייט ווייטער אין פסוק לכל לראש, אמר רב חנן בר רבא אמר רבי יוחנן אפילו ריש גרגיתא מן שמיא מנו ליה, דאס הייסט אפילו יעדע סיי וועלכע זאך געשענט אלעס איז מן השמים, במתניתא תנא משמיה דרבי עקיבא ער האט געדרשנט אביסל אנדערש די פסוק וואס אונז האבן יעצט געזען, לך השם הגדולה זו קריעת ים סוף. והגבורה זו מכת בכורות, מען האט געזען די גבורה פונעם אייבערשטן, והתפארת זו מתן תורה, מען האט געזען די שיינקייט פון די אידן, והנצח זו ירושלים, וההוד זו בית המקדש, גיי מיר ארויף צו דף נ"ח עמוד ב'. תנו רבנן האבן געלערנט אין א ברייתא הרואה בתי ישראל בישובן איינער וואס זעט אידישע הייזער ווען ס'איז מסודר ס'איז ביישוב אומר זאגט ער ברוך מציב גבול אלמנה געלויבט די אייבערשטער וואס האט אוועקגעשטעלט גבול אלמנה איז רשי זאגט עס גייט בית שני איז דא וואס זענען מדייק איינע פון די וועגן פשט פון רש"י איז עס גייט נאר אן ווען אידן אידן זענען בית אין ארץ ישראל, און עס איז געווען ביי די צייטן פון די צווייטע בית המקדש, וואס מען איז צוריק געקומען פון די ערשטע בית המקדש איז שייך ענין פון אלמנה ווייל מען איז צוריק געקומען נאכן ווערן פארטריבן, אבער בחורבנן אז מען זעט די אידישע הייזער ווען עס איז חרוב, אומר ברוך דיין האמת. און ביי די גוים איז עס פארקערט, בתי עובדי כוכבים בישובן אומר בית גאים יסח השם, בחורבנן אומר קל נקמות השם קל נקמות הופיע. דערציילט די גמרא עולא ורב חסדא הוו קא אזלי באורחא זענען געגאנגען אויפן וועג כי מטו אפתחא דבי ר' חנא בר חנילאי, זענען אנגעקומען צו די פלאץ וואו ס'פלעגט זיין די הויז פון ר' חנא בר חנילאי, און יעצט איז עס געווען אינגאנצן חרוב. נגד ר' חסדא האט זיך איינגעבויגן ואתנח און האט געקרעכצט, אמר ליה עולא, אמאי קא מתנחת אויף וואס קרעכצסטו? והאמר רב, אנחה שוברת חצי גופו של אדם, א קרעכץ צעברעכט א האלבע קערפער פון די מענטש. שנאמר ואתה בן אדם האנח בשברון מתנים, מתנים איז די לענדן, די האלב פון די מענטש. רבי יוחנן אמר אף כל גופו של אדם שנאמר והיה כי יאמרו אליך על מה אתה נאנח, ואמרת אל שמועה כי באה ונמס כל לב, און די פסוק איז ממשיך אלע חלקים פון די מענטש. אויב אזוי פארוואס קרעכצסטו? אמר ליה היכי לא אתנח, וויאזוי זאל איך נישט קרעכצן? ביתא, אזא הויז וואס דאס וואס האט באלאנגט פאר ר' חנא בר חנילאי, דהוו בה שיתין אפייתא ביממא, ס'איז געווען זעכציק קעכערס ביי טאג, ושיתין אפייתא בליליא, ס'איז געווען זעכציק קעכערס ביי נאכט. ואפיין לכל מאן דצריך, זיי פלעגן קאכן פאר ווער, באקן פאר ווער עס האט געדארפט, ולא שקל ידא מן כיסא, ער פלעגט נישט ארויסנעמען זיינע הענט פון די בערזל, דסבר ער האט געטראכט דילמא אתי עני בר טובים ס'זאל קומען דא עפעס א חשובער ארעמאן, ואדמטו ליה לכיסא, טאמער איך זאל דארפן אויסשטרעקן מיינע הענט, ס'טאמער אביסל לענגער, קא מכסיף וועט ער זיך פארשעמען. ותו נאך מער, הוו פתיחין ליה ארבע בבי לארבע רוחתא דעלמא, ס'איז געווען פיר טירן אפן צו די פיר זייטן פון די וועלט, וכל דהוה עייל כפין, נפיק כי שבע. ווער ס'איז אריינגעגאנגען הונגעריג, איז ארויסגעגאנגען זאט. והוו שדו ליה חטי ושערי בשני בצורת אבראי. מען פלעגט ארויסווארפן ווייץ און גערשטן אינדרויסן פון די הויז, דכל מאן דכסיפא מילתא למשקל ביממא, ווער ס'שעמט זיך צו קומען אין בייטאג, אתי ושקיל בליליא. קומט אויס ס'איז געווען ממש א א צענטער פון חסד, ס'איז געווען א ריזיגע אפערעישן דארטן מיט די הויז פון ר' חנא בר חנילאי, און א השתא, קוק אן די הויז יעצט, נפל בתלא. ס'איז אזוי א תל, ס'איז א חרבה. ולא אתנח, און דו זאגסט כ'זאל נישט קרעכצן? אמר ליה, האט ער אים צוריק געענטפערט הכי אמר רבי יוחנן מיום שחרב בית המקדש נגזרה גזירה על בתיהם של צדיקים שיחרבו איז די בית המקדש חרוב געווארן און קומט עס אויך אז די צדיקים'ס הייזער זאלן חרוב ווערן שנאמר באזני השם צבאות אם לא בתים רבים לשמה יהיו גדולים וטובים מאין יושב אז די הייזער פון די צדיקים לשמה וועט זיין חרוב ואמר רבי יוחנן עתיד הקדוש ברוך הוא להחזירן לישובן אבער אפילו יעצט איז עס א חרבה לעתיד גייט עס ווערן צוריק גוט שנאמר שיר המעלות לדוד הבוטחים בה' כהר ציון. מה הר ציון? פונקט אזוי ווי די הר ציון, די הר הבית מיטן בית המקדש, עתיד הקדוש ברוך הוא להחזירו לישובו, אף בתיהם של צדיקים, עתיד הקדוש ברוך הוא להחזירן לישובן. אבער חזייה דלא מיישב דעתיה, ער איז נאך אלץ נישט געווען צופרידן מיט וואס ער האט געהערט, אמר ליה דיו לעבד שיהא כרבו גענוג, די בית המקדש איז חרוב געווארן, איז די הויז פון די קנעכט פאסט אז ס'זאל נישט זיין מער ווי די הויז פון די הער. תנו רבנן הרואה קברי ישראל איינער זעהט קברים פון אידן אומר מאכט ער א ברכה ברוך אשר יצר אתכם בדין האט ענק באשאפן וזן אתכם בדין וכלכל אתכם בדין ואסף אתכם בדין האט ענק צוריק גענומען ועתיד להקימכם בדין מר בריה דרבינא מסיים בה משמיה דרבי יוחנן ויודע מספר כולכם והוא עתיד להחיותכם ולקיים אתכם ברוך מחיה המתים טאמער אבער מען זעהט קברי עובדי כוכבים אומר בושה אמכם אמר רבי יהושע בן לוי הרואה את חברו לאחר שלושים יום איינער זעהט זיין חבר נאך דרייסיג טעג אומר ברוך שהחיינו וקיימנו והגיענו לזמן הזה. דאס איז נאך דרייסיג טעג, לאחר י"ב חודש אומר ברוך מחיה מתים ווייל עס איז דורכגעגאנגען א גאנצע יאר, אלע סיזענס פון די יאר, עס איז דורכגעגאנגען ימים נוראים, אמר רב, אין המת משתכח מן הלב אלא לאחר שנים עשר חודש נאר נאך צעלף חדשים שנים און נשכחת כי מייסם לייב יז ככלי עובד, זעט מען אז די מת איז אזוי ווי ככלי אובד, און אזוי רש"י ברענגט אראפ אז יאוש איז נאך צוועלף חדשים, ווייל די גמרא זאגט דארטן אז מען דארף אויסרופן אלע דריי ימים טובים, מען דארף ווארטן א גאנץ יאר. דערציילט די גמרא רב פפא און רב הונא בריה דרב יהושע הוו קאזלי באורחא זענען געגאנגען אויפן וועג פגעו ביה ברב חנינא בריה דרב איקא אמרו ליה בהדי דחזינך יעצט אז אונז זעהן מיר דיך ברכינן עלך תרתי דארף מען אונז מאכן אויף דיך צוויי ברכות איינס ברוך אשר חלק מחכמתו ליראיו ווייל די ביסט זייער א גרויסע מענטש און די צווייטע ברכה איז ושהחיינו, ווייל ס'איז נישט אדורכגעגאנגען דרייסיג טעג. אמר להו האט ער זיי צוריק געענטפערט, אנא נמי כיון דחזיתינכו, איך זע ענק, חשבתינכו עלואי כשיתין רבוון בית ישראל, ענק זענען חשוב ביי מיר אזוי ווי זעקס הונדערט טויזנט מענטשן, דאס הייסט ער האט ארויסגעברענגט דאס וואס מ'האט געהאט אנפאנג פון די שיעור היינט, אז אין די זעקס הונדערט טויזנט מענטשן ליגט א מורא'דיגע צאמשטעל פון אלע סארטן דעות פון מענטשן, האט ער געזאגט פאר זיי אז ענק, צוויי חכמים, ענק זענען אזוי גרויס אז איך דארף מאכן אויף ענק די ברכה וואס געווענליך מאכט מען אויף זעקס הונדערט טויזנט מענטשן.

אמר רבי יהושע בן לוי הרואה את הבהקנים, איינער וואס זעהט א מענטש וואס ער איז אזא אינטערעסאנטע פארפלעקטע מענטש, אומר ברוך משנה הבריות, פרעגט די גמרא מיתיבי, עס שטייט אין די ברייתא ראה את הכושי א טונקעלע מענטש ואת הגיחור, א זייער א רויטע מענטש, ואת הלווקן א זייער א ווייסע מענטש, ואת הקפח, וואס עס האט א זייער אינטערעסאנטע אויסשטעל, די בויך איז קומט ארויס זייער שטארק, ואת הננס, א גאר א קליינע מענטש, א מידזשעט, ואת הדרניקוס, א פארקרומטע מויל, אומר ברוך משנה הבריות. ואת הקטע מ'זעהט א אפגעהאקטע מענטש, ואת הסומא א בלינדע מענטש, ואת פתויי הראש די האר איז אינטערעסאנט, ואת החגר א הינקעדיגער, ואת המוכה שחין, ואת הבהקנים, דאס וואס אונז האבן פריער געהאט, אומר ברוך דיין אמת, סאו וואס זאגסטו אויף בהקנים מאכט מען ברוך משנה הבריות, מ'זעהט דא מ'מאכט ברוך דיין אמת, ענטפערט די גמרא, לא קשיא הא ממעי אמו הא בתר דאיתיליד, ממעי אמו מאכט מען ברוך משנה הבריות ווייל דער באשעפער האט אים אזוי באשאפן, אבער בתר דאיתיליד טאמער ס'איז געשען שפעטער, דעמאלטס מאכט מען ברוך דיין אמת, דיקא נמי דקתני דומיא ד. דומיא דקטע, וואס דאס איז א זאך וואס געשעט שפעטער, דארטן שטייט אומר ברוך דיין האמת, ממילא זעט מען אז די בהקנים רעדט מען פון אזא מין זאך וואס איז געשען שפעטער, שמע מינה. תנו רבנן האבן געלערנט אין א ברייתא הרואה פיל קוף וקפוף, איינער וואס זעט די בעלי חיה, א עלעפאנט, א מאלפע, אומר ברוך משנה את הבריות, ראה בריות טובות, מען זעט גוטע מענטשן, באשעפענישן, ואילנות טובות, אומר ברוך שככה לו בעולמו, וואויל איז, געלויבט איז די אייבערשטער וואס ער האט טאקע אזוי באשאפן,